בעזרת השם יתברך מסכת סוטה דף י"ח, מיר הייבן אן דף י"ח עמוד א' פינף שורות פון אויבן, בעי רבא, זאגט די הייליגע גמרא בעי רבא, האט רבא געפרעגט אן איבעיא, כתב שתי מגילות לשתי סוטות ומחקן לתוך כוס אחד, מאי, וואס איז טאמער מען האט געשריבן צוויי מגילות פאר צוויי אנדערע סוטות, און מען האט ביידע אויסגעמעקט אינעם זעלבן גלאז, איז די שאלה איז צו ביידע קענען טרינקען פונעם זעלבן גלאז צו נישט, וואס איז די שאלה? כתיבה לשמה בעינן והא איכא, פון איין זייט קען מען זאגן אז ווען מען שרייבט, די מגילה דארף מען עס שרייבן לשמה מען דארף זעהן אז יעדע פרוי קריגט א באזונדערע מגילה און עס דארף זיין ניכר אז יעדע פרוי האט א באזונדערע מגילה און דא איז טאקע אזוי געווען יעדע פרוי האט געהאט א אייגענע מגילה שפעטער האט מען עס אויסגעמעקט אין איין גלאז איז אויב אזוי איז עס גוט קענען ביידע טרינקען פונעם זעלבן גלאז או דילמא אפשר ניין בעינן נמי מחיקה לשמה פשט עס דארף אויך זיין ניכר אז מען מעקט די מגילה פאר יעדע פרוי באזונדער און דא אז מען האט נישט געמעקט פאר יעדע פרוי באזונדער ווייל ביידע זענען דאך געמעקט געווארן אין איין כוס איז נישט גוט, קענען ביידע נישט טרינקען פונעם זעלבן גלעזל, און ווי די מפרשים זענען מסביר אוודאי דארף די מחיקה זיין לשמה, די שאלה דא איז צו עס דארף זיין ניכר אז מען האט געמעקט פאר יעדע פרוי באזונדער צו נישט, דאס איז די בעיא פון רבא, לייגט רבא צו, ואם תמצא לומר בעינן נמי מחיקה לשמה, לאמיר זאגן אז עס דארף זיין ניכר אז מען האט אויסגעמעקט פאר יעדע פרוי באזונדער פשט מען מוז אויסמעקן יעדע מגילה אין א באזונדערע גלאז, אבער פרעגט רבא, מחקן בשתי כוסות וחזר ועירבן מאי, וואס איז טאמער מען האט אויסגעמעקט יעדע מגילה אין א באזונדערע גלאז, און שפעטער האט מען פארמישט ביידע גלעזער מ'האט זיי אויסגעמישט צוזאמען יעצט זענען ביידע אין איין גלאז איז דא די שאלה מחיקה לשמה בעינן והא איכא ווי נישט ווי מ'האט אויסגעמעקט יעדעס איינס אין א באזונדערע גלאז יעצט האסטו אויסגעמישט גייט מיר נישט אן זאלן ביידע טרינקען פון די זעלבע או דילמא אפשר ניין הא לאו דידה קא שתיא והא לאו דידה קא שתיא ווי נישט ווי יעדער טרינקט פונעם זעלבן גלאז פשט די פרוי טרינקט נישט איר מגילה ווייל ס'ביידע אויסגעמישט איז אויב אזוי אפשר העלפט עס נישט לייגט רבא צו ואם תמצא לומר הא לאו דידה קא שתיא והא לאו דידה קא שתיא פשט לאמיר זאגן אז טאמער מען מעקט אויס צוויי מגילות אין צוויי גלעזלעך און שפעטער מישט מען אויס ביידע גלעזלעך אין איינס העלפט עס נישט יעדער דארף טרינקען פון א באזונדערע גלאז איז די שאלה איז חזר וחילקן מאי יש ברירה או אין ברירה פשט וואס איז טאמער נאכדעם וואס מען האט אויסגעמישט די ביידע גלעזלעך האט מען זיי צוריק אפגעטיילט צו צוויי אנדערע גלעזלעך איז יש ברירה אדער אין ברירה און ווי תוספות איז מסביר אז דא איז נישט די געהעריגע שאלה פון ברירה ווייל ביי תערובות איז נישט שייך קיין ברירה נאר די שאלה פון די גמרא איז אז לאמיר צוריק גיין צו די פריערדיגע שאלה ביי א אויסגעמישטע גלעזל, וואס איז די פראבלעם? איז די פראבלעם אז סקוקט נישט אויס אז יעדע פרוי טרינקט פון א באזונדערע גלאז פשט סקוקט נישט אויס גוט, סאיז נישט דא אזא זאך אז צוויי פרויען זאלן טרינקען פון איין גלאז, אויב אזוי אז מען צוטיילט עס שפעטער איז עס יא בסדר ווייל יעדע טרינקט פון א באזונדערע גלאז, אדער קען מען זאגן ניין נישט דאס איז די פראבלעם מען קען זאגן אז די פראבלעם איז אז יעדע פרוי טרינקט אן אנדערע מגילה, און די דין איז אז יעדע פרוי דארף טרינקען איר אייגנס, מען קען נישט טרינקען א צווייטנס, אויב אזוי וואס וואס טוט מען אויף אז מען צוטיילט עס שפעטער, אפילו צוטיילסט עס שפעטער, ווי נישט ווי אין יעדע גלאז ליגט דא אויסגעמישט צוויי מגילות, אויב אזוי עט עס נישט גיין גוט, ס'עט נישט העלפן, איז דאס די בעיא פון רבא תיקו, זאגט די גמרא די בעיות בלייבן שווער, זאגט די גמרא ווייטער בעי רבא נאך אן איבעיא פון רבא, השקה בסיב מאי, בשפופרת מאי, סיב און שפופרת איז אזעלכע מיני שטרויען, איז די שאלה איז דרך שתיה בכך או אין דרך שתיה בכך פשט אז די פרוי קען טרינקען פון א שטרוי צו נישט, ווייל ווי נישט ווי עס דארף דאך טרינקען פון א כלי חרס, איז די שאלה צו דאס הייסט געטרינקען צו נישט טייקי, זאגט רבא עס בלייבט שווער, בעי רב אשי, פרעגט רב אשי אן איבעיא, נשפכו מהן ונשתיירו מהן מאי, וואס איז טאמער עס האט זיך אויסגעגאסן א חלק פון די גלאז נאך געבליבן אביסל אבער עס האט זיך אויסגעגאסן, העלפט עס צו נישט, טייקי, זאגט רב אשי עס בלייבט אויך שווער, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב זירא אמר רב, האט רב זירא נאכגעזאגט פון רב, שתי שבועות האמורות בסוטה למה? וואס זענען די צוויי שבועות וואס שטייט ביי פרשת סוטה, סיי אין פסוק י"ט שטייט והשביע אותה הכהן, סיי אין פסוק כ"א שטייט והשביע הכהן את האישה בשבועת האלה ואמר הכהן לאישה, זעהן מיר ס'איז דא דא צוויי שבועות, וואס איז פשט פון די ביידע שבועות? זאגט רב, אחת קודם שנמחקה מגילה, ואחת לאחר שנמחקה, פשט ס'איז צוויי שבועות איינס פארן מחיקת המגילה, און די אנדערע מאל די כהן משביע די פרוי נאכן מחיקת מגילה, מתקיף לה רבא, פרעגט רבא ווי קענסטו אזוי זאגן, תרוייהו קודם שנמחקה מגילה כתיבן, קוקסט אין פסוק זעט מען אז ביידע שבועות זענען פארן מחיקת מגילה, אלא אמר רבא, און ממילא זאגט רבא אנדערש פשט, זאגט רבא, אחת שבועה שיש עמה אלה, ואחת שבועה שאין עמה אלה, פשט ווי רבא לערנט ביידע שבועות זענען פארן מחיקת המגילה, אבער ס'איז דא דא צוויי סארט שבועות, איין שבועה איז אן א אלה, דאס איז די שבועה פון פסוק י"ט, און די צווייטע שבועה,

יתן השם אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך, בתת השם את ירכך נופלת ואת בטנך צבה, דאס די שבועה איז א שבועה מיט א קללה, דא דערמאנט דעם כהן די קללה וואס גייט קומען אויפן פרוי טאמער זי האט געזינדיגט, איז פשט צוויי באזונדערע שבועות, פרעגט אבער די גמרא, היכי דמי שבועה שיש עמה אלה, און ווי רוב מפרשים זענען מסביר אז די שאלה איז אויפן צווייטן שבועה, פשט די ערשטע שבועה איז קלאר, די כהן איז משביע די פרוי אז זי האט נישט געזינדיגט, און די פרוי ענטפערט אמן, מיט דעם האט מען געענדיגט די ערשטע שבועה, די שאלה איז די צווייטע שבועה,

אז זי האט נישט געזינדיגט, נאכדעם לייגט די כהן צו די קללה אז טאמער דו האסט יא געזינדיגט עט די וואסער דיך אנמאכן א גאנצע חורבן, אמר רבא, פרעגט אבער רבא אויף דעם פשט, אלה לחודה קיימא ושבועה לחודה קיימא, פשט לויט דיר קומט אויס אז די צווייטע שבועה איז פונקט ווי די ערשטע שבועה, די צווייטע שבועה איז סך הכל א שבועה אז די פרוי האט נישט געזינדיגט, שפעטער לייגט די כהן צו א קללה, אבער פון פסוק איז משמע אז די צווייטע שבועה דארף זיין די קללה אליין נישט א צווייטע שבועה אז די פרוי שווערט פשוט זי האט נישט געזינדיגט, נאר די שבועה דארף זיין אויך אויפן קללה, און לויט דיר איז עס צוויי באזונדערע זאכן, די צווייטע שבועה איז א שבועה זי האט נישט געזינדיגט, און באזונדער צו דעם לייגט די כהן צו א קללה, קען נישט זיין אזוי פשט זאגט רבא, אלא אמר רבא, און ממילא זאגט רבא ווייסט ווי אזוי איז די צווייטע שבועה געגאנגען, די צווייטע שבועה געגאנגען, משביעני עליך שאם נטמאת, יבואו ביך פשט, די צווייטע שבועה איז, די כהן זאגט פארן פרוי, אז איך בין דיר משביע אז טאמער דו האסט געזינדיגט, עט די וואסער דיך אנמאכן א גאנצע חורבן. אמר רב אשי, פרעגט רב אשי אויף רבא'ס פשט? אלה איכא שבועה ליכא, פשט לויט דיר קומט אויס אז די צווייטע שבועה איז בכלל נישט קיין שבועה, ס'איז סך הכל א קללה, דער כהן איז משביע די פרוי אז טאמער זי האט געזינדיגט וועט זיין א קללה, אבער ס'איז נישט דא דא א ענין פון א שבועה אויך, און ווי רב אשי לערנט איז פשט אז די צווייטע דארף זיין סיי א שבועה און סיי א קללה, ביידע דארפן זיין כולל אין דעם, אלא אמר רב אשי,

וואס דאס איז אנדערש ווי רב עמרם אמר רב האט געזאגט אנפאנג, ווייל רב עמרם אמר רב האט געזאגט אנפאנג אז די צווייטע שבועה איז א שבועה וואס האט נישט געזינדיגט, און נאכדעם לייגט די כהן באזונדער אין די זייט צו א קללה, פשט, די קללה האט נישט קיין שייכות צום שבועה לויט רב עמרם אמר רב, לויט רב אשי איז אלץ איינס, פשט, די ערשטע שבועה איז א פשוט'ע טרוקענע שבועה אז זי האט נישט געזינדיגט, און די צווייטע שבועה איז א שבועה סיי אז זי האט נישט געזינדיגט, און סיי אז טאמער זי האט יא געזינדיגט, עט די וואסער אנמאכן א חורבן די וואסער עט איר שטראפן, אזוי לערנען רוב ראשונים פשט דא אינעם סוגיא, די רמב"ם אנדערע ראשונים לערנען אנדערש זיי לערנען אז ס'איז נאר געווען איין שבועה וואס איז געווען צעטיילט אויף צוויי און די מחלוקת איז וויאזוי מ'האט איינגעטיילט דא דעם שבועה זאגט די הייליגע משנה ווייטער על מה היא אומרת אמן אמן פשט אין פסוק האמיר געזען די פסוק פירט אויס ואמרה האשה אמן אמן זי ענטפערט צוויי מאל אמן וואס איז דאס די געדאפלטע אמן איז ווי מיר זעהן דא אין די משנה אז חז"ל האבן גע'דרש'נט פונעם צווייטן אמן אז חוץ פון די שבועות וואס שטייט דא אין פסוק אז די כהן איז משביע די פרוי קען מען אויך מגלגל זיין דא נאך שבועות פשט, דער מאן קען פאדערן פונעם כהן, אזוי לערנט טייל ראשונים, אנדערע ראשונים זאגן אז דער כהן טוט עס אפילו אן רשות פונעם מאן, אבער מען לייגט דא צו נאך שבועות וואס די פרוי מוז שווערן און ענטפערן אמן אויף דעם אויך, זאגט די משנה, אמן על האלה, אמן על השבועה, פשט קודם כל איז דא דא א אמן סיי אויפן קללה און סיי אויפן שבועה, חוץ פון דעם איז מען דא מגלגל נאך שבועות. אמן מאיש זה אמן מאיש אחר, פשט, דא איז דאך געווען א מעשה, ס'איז געווען א קינוי, א סתירה, די פרוי האט זיך באהאלטן מיט איינעם, אבער מ'איז דא מגלגל נאך א שבועה, מ'זאגט פארן פרוי דו גייסט דא ענטפערן אמן דו גייסט דא שווערן אז נישט נאר האסט נישט געזינדיגט מיט דעם מאן וואס דיין מאן האט דיך חושד געווען, נאר די פרוי שווערט אויך אז זי האט נישט געזינדיגט מיט אנדערע מענער אויך, און טאמער זי האט געזינדיגט מיט אנדערע מענער נעמט זי זיך אונטער אז די וואסער עט איר שעלטן, נאך מער, מ'איז מגלגל דא נאך זאכן, אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה, פשט, בעצם די דין איז אז אן ארוסה וואס זינדיגט, א ארוסה איז א געהעריגע אשת איש, טאמער זי זינדיגט איז זי חייב מיתה, אבער נישט דא א דין פון קינוי וסתירה ביי א ארוסה, פשט טאמער א מאן איז מקדש א פרוי האט נאך נישט חתונה געהאט מיט איר, ס'איז נאר געווען א אירוסין און ס'איז נישט געווען קיין נישואין, איז קען ער נישט מאכן פרשת סוטה, ס'איז נישט דא קיין קינוי וסתירה, פון דעסטוועגן זאגט אונז די משנה אז יעצט. אז מען האט שוין חתונה געהאט און ס'איז געווען א קינוי וסתירה און די פרוי שווערט אז זי האט נישט געוואוינט מיט דעם מאן וואס דער מאן האט איר חושד געווען, קען מען אויך צולייגן אז די פרוי דארף שווערן אז משך די תקופת האירוסין האט זי אויך נישט געזינדיגט אפילו דעמאלטס בשעת די תקופת האירוסין טאמער זי וואלט געזינדיגט וואלט דער מאן נישט געקענט מאכן א קינוי וסתירה, איז פשט מען וואלט איר נישט געקענט משביע זיין, יעצט קען מען איר אויך משביע זיין אויף יענע תקופה. די זעלבע זאך זאגט די משנה, ושומרת יבם וכנוסה. פשט, לאמיר זאגן ראובן האט חתונה געהאט מיט א פרוי, און ער איז געשטארבן אן קינדער, איז געגאנגען דער ברודער שמעון האט מייבם געווען די פרוי, אבער וואס, ס'געווען א תקופה נאכדעם וואס ראובן איז געשטארבן וואס שמעון האט נישט מייבם געווען, פשט, ס'האט גענומען א יאר ביז שמעון האט מייבם געווען. יעצט משך די יאר וואס די פרוי ווארט אז שמעון זאל איר מייבם זיין, טאר די פרוי נישט וואוינען מיט קיינעם, ס'איז נישט קיין כרת, ס'איז נאר א לאו, אבער זי וואוינט מיט קיינעם איז נאר א לאו, אבער זי טאר מיט קיינעם נישט וואוינען. יעצט, משך די תקופה וואס שמעון האט נאכנישט מייבם געווען, קען אוודאי נישט שמעון מאכן א קני וסתירה פארן פרוי, נישט שייך דא פרשת סוטה. אבער פון דעסוועגן זאגט די משנה, נאכדעם וואס שמעון האט איר מייבם געווען, און ער האט געמאכט א קני וסתירה, זי שטייט יעצט אין בית המקדש, זי שווערט אז זי האט נישט געזינדיגט, קען מען אויך מגלגל זיין דא נאך א שבועה,

רבי מאיר זאגט דא א געוואלדיגע חידוש, רבי מאיר זאגט אז נישט נאר מען קען דא מגלגל זיין שביעות אויף אלטע תקופות אויב די פרוי האט געזינדיגט צו נישט, נאר רבי מאיר האלט אז מען קען דא אויך מגלגל זיין א שביעה אויפן עתיד, פשט מען זאגט פארן פרוי זי זאל שווערן אז זי גייט נישט זינדיגן, און טאמער זי וועט זינדיגן, איז יעצט טרינקט זי טאקע די מי סוטה, יעצט האט זי נאך נישט געזינדיגט, יעצט האט גארנישט געשען, אבער שפעטער אז זי וועט זינדיגן, דעמאלטס עט זי געשטראפט ווערן די קללה דעמאלטס חל זיין, אזוי האלט רבי מאיר, קומט אויס אונז האבן דא א מחלוקת צווישן די חכמים און ר' מאיר צו מען קען משביע זיין על העתיד צו נישט, זאגט אבער די משנה, הכל שווין שאין מתנה עמה לא על קודם שתתארס ולא על אחר שתתגרש, פשט אזוי, די גלגול שביעה וואס מען זעהט דא אז מען קען צווינגען די פרוי צו שווערן אז זי האט נישט געזינדיגט אלס ארוסה, אז זי האט נישט געזינדיגט אלס שומרת יבם, אז זי גייט נישט זינדיגן, דאס איז אלץ אזעלכע סארט זינדיגעריי וואס אסר'ט איר אויפן מאן, פשט, די דין איז אן ארוסה וואס זינדיגט, אן ארוסה וואס וואוינט מיט א צווייטע מאן, טאר דער מאן שפעטער נישט חתונה מיט איר, דער מאן, איר מאן וואס האט איר מקדש געווען טאר נישט וואוינען מיט איר, זעלבע זאך א פרוי, יעדע פרוי וואס זינדיגט טאר דער מאן נישט וואוינען מיט איר, און הוא הדין על העתיד, פשט, ווען א מאן איז משביע א פרוי אז זי גייט נישט זינדיגן, פון וואס רעדט מען? פון אזא סארט זינדיגעריי וואס גייט איר אסר'ן אויף אים. אבער זאגט די משנה, מען קען נישט מאכן אז א פרוי זאל שווערן אז זי האט נישט געזינדיגט פאר'ן אירוסין. פארוואס? ווייל אפילו אז זי האט געזינדיגט פאר'ן אירוסין, מעג זי וואוינען מיט'ן מאן, און ממילא איז דאס נישט נוגע פאר'ן מאן, די מאן קען איר נישט מאכן שווערן אויף יענעם תקופה. די זעלבע זאך לויט ר' מאיר. וואס ר' מאיר זאגט מען קען איר מאכן שווערן על העתיד, על העתיד מיינט אויך זי גייט נישט זינדיגן ווי לאנג זי וואוינט מיט דעם מאן, וואס איז אבער טאמער דער מאן גייט איר גט'ן, און שפעטער העט זי וואוינען מיט אנדערע מענער, איז אויף דעם מאכט זי נישט קיין שבועה, פארוואס? ווייל די אלע וואוינונגען גייט איר נישט אסר'ן אויף איר מאן, און ממילא אזא סארט ביאה וואס אסר'ט איר נישט אויפ'ן מאן, ליגט נישט כלול דא אינעם שבועה. זאגט טאקע די משנה, וואס איז טאמער די מאן האט גע'גט די פרוי, און נאכדעם וואס ער האט איר גע'גט, נסתרה לאחד ונטמאת, ואחר כך החזירה, פשט די מאן האט איר גע'גט, איז זי געגאנגען און זי האט געוואוינט מיט אנדערע מענער, שפעטער האט די מאן איר צוריק גענומען, איז די דין איז, אז א מאן גט'ט א פרוי, איז מעג ער צוריק חתונה מיט איר, כל עוד וואס זי האט נישט חתונה געהאט מיט א צווייטע, וואס איז טאמער זי האט נישט חתונה געהאט מיט א צווייטע, זי האט געזינדיגט אבער מיט אנדערע מענער, מעג נאך אלץ די מאן איר צוריק נעמען, איז ווייטער, היות וואס די פרוי ווען זי זינדיגט אלס גרושה, ווערט זי נישט אסור אויפן מאן, וממילא לא היה מתנה עמה, קען די מאן איר נישט מאכן שווערן אויף יענעם תקופה, און דאס גייט ארויף סיי לויט די חכמים, סיי לויט ר' מאיר, פשט לויט די חכמים גייט עס ארויף אויפן עבר, און לויט ר' מאיר גייט עס ארויף אויפן עתיד, לויט די חכמים איז פשט אזוי, א מאן וואס האט גע'גט זיין פרוי, און שפעטער צוריק חתונה געהאט מיט איר, און יעצט האט ער איר געפאקט, ס'געווען דא א קינוי וסתירה און ער טראגט איר ארויף אין בית המקדש, קען ער איר נישט מאכן שווערן אז זי האט נישט געזינדיגט בשעת זי איז געווען גע'גט, פארוואס? ווייל אפילו זי האט געזינדיגט ווערט זי נישט אסור אויף אים, זעלבע זאך לויט ר' מאיר גייט עס ארויף אויפן עתיד, פשט אז ווען דער מאן איז משביע די פרוי אז זי גייט נישט זינדיגן בעתיד, מיינט עס אויך נאר אין א תקופה וואס זיי וואוינען צוזאמען, אבער טאמער ער גייט איר גט'ן און בשעת וואס זי איז גע'גט וואוינט זי מיט אנדערע מענער, איז אויף די תקופה איז די שבועה נישט חל, פירט די משנה אויס זה הכלל, כל שתבעל ולא היתה אסורה לו, לא היה מתנה עמה, פשט טאמער די פרוי וואלט געזינדיגט און זי ווערט נישט אסור אויפן מאן איז אויף אזא תקופה קען מען איר נישט משביע זיין. זאגט די הייליגע גמרא, איז אזוי, אונז האבן געזען אין די משנה ושומרת יבם וכנוסה, אז טאמער ראובן האט חתונה געהאט מיט א פרוי געשטארבן אן קינדער, און ס'איז אריבער א יאר איידער שמעון האט איר מייבם געווען, משך די יאר איז זי א שומרת יבם, און שפעטער איז שמעון איר מייבם, און ס'איז געווען א קינוי וסתירה, קען שמעון איר משביע זיין אויך אויף די תקופה אויף די יאר, אז זי האט נישט געזינדיגט מיט קיינעם. יעצט, אונז האבן געזען סוף משנה זה הכלל, כל שתבעל ולא היתה אסורה לו לא היה מתנה עמה. פשט, ס'מוז זיין אז די משנה לערנט, אז טאמער די פרוי וואלט ווען געזינדיגט אלס שומרת יבם, וואלט שמעון איר נישט געטארט מייבם זיין. יעצט וואס איז פשט פון דעם? פארוואס טאקע טאמער די פרוי זינדיגט וואלט שמעון איר נישט געטארט מייבם זיין? איז פשטות, וואלט מען געקענט זאגן אז ס'איז תלוי אין א מחלוקת תנאים, פשט אזוי, די שומרת יבם איז קודם כל דא א שאלה צו קדושין איז תופס אין איר צו קדושין איז נישט תופס אין איר, פשט לאמיר זאגן ראובן שטארבט אן קינדער און מען ווארט יעצט די פרוי ווארט יעצט שמעון זאל איר מייבם זיין, א דערווייל גייט משה און משה איז איר מקדש, יעצט אוודאי טאר ער נישט, איז עובר א לאו, מען טאר נישט חתונה האבן מיט א שומרת יבם, אבער ער טוט עס סייוויסיי, די שאלה איז צו קדושין איז תופס צו נישט. איז בעצם איז דאס תלוי אין א באקאנטע מחלוקת צווישן חכמים און רבי עקיבא צו ס'איז דא תפיסת קידושין בחייבי לאוין צו נישט, חכמים האלטן ס'איז דא תפיסת קידושין, און רבי עקיבא האלט ס'איז נישט דא תפיסת קידושין בחייבי לאוין, און ממילא וואלט מען געקענט בעצם זאגן אז אונזער משנה גייט כשיטת רבי עקיבא, וואס רבי עקיבא האלט אז ס'איז נישט דא קיין תפיסת קידושין בחייבי לאוין, איז אויב אזוי, שטימט זייער גוט די נקודה אז טאמער די פרוי וואלט געוואוינט מיט איינעם משך די תקופה וואלט זי אסור געווארן אויף שמעון, פארוואס ווייל נאר אזא סארט פרוי וואס איז נישט תופס אין איר קיין קדושין, אזא סארט פרוי זאגט מען אז זי ווערט אסור אויף איר מאן, אבער א פרוי וואס איז שייך ביי איר תפיסת קדושין נארמאל זאגט מען אז זי ווערט נישט אסור אויף איר מאן, און ממילא וואלט מען געקענט זאגן אז די משנה גייט כשיטת רבי עקיבא, רבי עקיבא האלט טאקע אז ביי די פרוי ביי די שומרת יבם נישט דא קיין תפיסת קדושין, און ממילא רבי עקיבא האלט אז טאמער די פרוי וואלט געזינדיגט משך די תקופה וואלט זי אסור געווארן אויף שמעון, פאר דעם האלט רבי עקיבא אז שמעון קען איר משביע זיין אויף די תקופה, אבער לויט די חכמים, וואס חכמים האלטן ס'איז דא תפיסת קידושין בחייבי לאוין, אויב אזוי פשטות, לויט די חכמים, טאמער די פרוי וואלט געזינדיגט משך די תקופה וואלט זי נישט אסור געווארן אויף שמעון, איז פשטות קריגן זיך די חכמים מיט אונזער משנה, און זיי האלטן אז שמעון קען איר נישט משביע זיין אויף די תקופה.

מדקתני שומרת יבם וכנוסה, אי אמרת בשלמא אסירה, משום הכי מתנה בהדה, אלא אי אמרת לא אסירה, היכי מתנה בהדה, והתנן זה הכלל כל שאילו תיבעל ולא תהא אסורה לו, לא היה מתנה עמה. פשט די ראיה איז פון אונזער משנה. ווייל רב המנונא האלט אונזער משנה גייט ווי יעדעם איינעם, נישט נאר לויט רבי עקיבא. און ממילא אז מען זעט ביי אונזער משנה אז שמעון קען איר משביע זיין אויף די תקופה, מוז זיין אז ס'איז נישט דא קיין תפיסת קידושין ביי איר משך די תקופה. איי פארוואס? חכמים האלטן נארמאל ביי חייבי לאוין איז יא דא תפיסת קידושין, מוז מען זאגן אז דא איז אנדערש, ווייל דא היות ס'איז דא א זיקה, ס'דא עפעס א חיבור צווישן שמעון מיט דער פרוי, שמעון דארף דאך איר מייבם זיין, איז כאילו איז דא א געוויסע קידושין צווישן שמעון מיט דער פרוי, און ממילא קען נישט א צווייטע איר מקדש זיין. אזוי לערנט רב המנונא, אמרי במערבא, אבער אין ארץ ישראל האט מען געזאגט לית הלכתא כרב המנונא, די הלכה איז נישט ווי רב המנונא, אלא הא דקתני שומרת יבם וכנוסה, הא מני ר' עקיבא. נאר וואס דען, אין ארץ ישראל האט מען געזאגט אונזער משנה גייט כשיטת ר' עקיבא, וואס דאס איז א שיטת יחיד, דאמר אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, ומשוי לה כי ערוה, פשט, ר' עקיבא האלט אז אין קידושין אז אין קידושין תופסין בחייבי לאוין, און ממילא די פרוי ווי א ערוה, און דערפאר נאר לויט ר' עקיבא קען טאקע שמעון איר משביע זיין אויף די תקופה, אבער לויט די חכמים איז יא דא תפיסת קידושין ביי די פרוי, און אז ס'איז דא תפיסת קידושין קען אוודאי שמעון איר נישט משביע זיין אויף די תקופה ווייל אפילו טאמער זי האט געזינדיגט משך די תקופה וואלט זי נישט אסור געווארן אויף שמעון. זאגט די גמרא ווייטער, בעי רבי ירמיה, פרעגט רבי ירמיה אן איבעיא, מהו שיתנה אדם על נישואין הראשונים, און די זעלבע זאך פרעגט רבי ירמיה אן איבעיא, על נישואי אחיו מהו, פשט, וואס וועט זיין טאמער איינער וועט חתונה האבן מיט א פרוי און ער וועט איר גט'ן און שפעטער וועט ער צוריק חתונה האבן מיט איר, יעצט ס'איז דא א קינוי וסתירה, און די שאלה איז צו ער קען אויך מגלגל זיין א שבועה אויף די ערשטע חתונה, ער קען איר אפשר מאכן שווערן אז במשך די ערשטע חתונה האט זי אויך נישט געזינדיגט, און די זעלבע זאך מיט א ברודער לאמיר זאגן ראובן האט חתונה געהאט געשטארבן אן קינדער, שמעון האט מייבם געווען, ס'איז געווען א קינוי וסתירה, די שאלה איז צו שמעון קען יעצט צווינגען די פרוי צו שווערן אז זי האט נישט געזינדיגט בשעת וואס ראובן האט געלעבט, זאגט די גמרא, תא שמע, זה הכלל, כל שתיבעל ולא תהא אסורה לו לא היה מתנה עמה, הא אסירה הכי נמי דמתנה שמע מינא. זאגט די גמרא, אוודאי קען א מענטש משביע זיין א פרוי אז זי האט נישט געזינדיגט בשעת די זי האט געווען חתונה געהאט לעצטע מאל מיט אים, און די זעלבע זאך שמעון קען איר משביע זיין אז זי האט נישט געזינדיגט בשעת וואס ראובן האט געוואוינט מיט איר פארוואס? ווייל וואס איז די דין טאקע טאמער א מענטש האט חתונה געהאט מיט א פרוי האט איר גע'גט און שפעטער האט ער נאכאמאל חתונה געהאט מיט איר און יעצט ווערט ער געוואויר אז זי האט געזינדיגט די ערשטע מאל איז פשט ער טאר נישט וואוינען מיט איר? די זעלבע זאך וואס איז די דין טאמער שמעון ווערט געוואויר זי האט געזינדיגט בשעת זי האט געוואוינט מיט ראובן? טאר שמעון איר נישט מייבם זיין, זי ווערט אסור אויף אים, און אזוי ווי מען האט דאך געזען ביי אונזער משנה אז יעדע סארט בעילה וואס וואלט איר גע'אסר'ט אויפן מאן קען די מאן איר משביע זיין, איז אוודאי דער דין אז שמעון קען איר משביע זיין אז זי האט נישט געזינדיגט בשעת זי האט געוואוינט מיט ראובן, און זיי האבן זיך א מאן קען משביע זיין א פרוי אז זי האט נישט געזינדיגט לעצטע מאל וואס ער איז געווען חתונה געהאט מיט איר. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה ר' מאיר אומר אמן שלא נטמאתי, ר' מאיר האט געהאלטן אז מען קען אויך משביע זיין אויפן עתיד, זאגט די גמרא, די גמרא צייכנט צו א ברייתא, תניא, לא כשאמר ר' מאיר אמן שלא אטמא שאם תטמא מים בודקין אותה מעכשיו אלא לכשתטמא מים מערערין אותה ובודקין אותה פשט זאלסט נישט מיינען אז ר' מאיר האלט אז ווען מ'איז משביע די פרוי זי גייט נישט זינדיגן בעתיד לאמיר זאגן ס'דא טאקע אזא ציור מ'איז משביע די פרוי זי גייט נישט זינדיגן בעתיד זי שווערט טאקע זאלסט נישט מיינען אז טאמער זי וועט זינדיגן בעתיד פשט טאמער מ'זעט פון הימל אז די פרוי גייט זינדיגן בעתיד ווערט זי שוין יעצט נענש אויף דעם ניין ווען זי וועט זינדיגן בעתיד, דעמאלטס וועט די וואסער פועל'ן, דעמאלטס וועט די קללה חל זיין. בעי רב אשי, פרעגט יעצט רב אשי אן איבעיא, מהו שיתנה אדם על נישואין אחרונים, השתא מיהא לא אסירה ליה, או דילמא זימנין דמגרש לה, והדר מהדר לה. פשט וואס איז די דין, לויט ר' מאיר איז די שאלה, וואס ר' מאיר האט דאך געזאגט אז מען קען אויך משביע זיין אויפן עתיד, און אזוי ווי מען האט געשמועסט אין די משנה, א מאן קען משביע זיין די פרוי אז זי גייט נישט זינדיגן בעתיד אבער נאר ווילאנג ער וואוינט מיט איר, פשט וואס איז טאמער ער וועט איר גט'ן קען ער איר נישט משביע זיין אויף די תקופה וואס זיי וועלן זיין גע'גט, אבער וואס איז טאמער די מאן וועט איר גט'ן און שפעטער וועט ער צוריק חתונה האבן מיט איר, איז די שאלה איז ביי די צווייטע חתונה, די מאן קען איר משביע זיין אויפן צווייטן חתונה אויך צו נישט? פשט די מאן קען יעצט זאגן אז איך וויל דיר משביע זיין גייסט נישט זינדיגן טאמער איך וועל דיך גט'ן און צוריק חתונה האבן דעמאלטס? אדער נישט? וואס איז די שאלה ווי די גמרא איז מבאר די צוויי צדדים זענען פון איין זייט קען מען זאגן אז טאמער די פרוי העט זינדיגן נעקסטע מאל וואס די מאן האט חתונה מיט איר, איז יעצט ווי נישט ווי, ביי די חתונה, ביי די ערשטע חתונה, ווערט זי נישט אסור אויפן מאן, דעמאלטס וועט זי אסור ווערן. און אזוי ווי מ'האט דאך געשמועסט אין די משנה, אז א מאן קען נאר משביע זיין א פרוי אויף אזא סארט בעילה וואס עט איר אסר'ן אויף אים, זי העט נישט ווערן אסור אויף אים ביי די חתונה, ביי די נעקסטע חתונה העט זי ווערן אסור אויף אים, איז אויב אזוי קען זיין ער קען איר נישט משביע זיין, פון די צווייטע זייט קען זיין נישט, קען זיין היות וואס ווי נישט ווי צום סוף העט זי ווערן אסור אויף אים. און ממילא קען ער איר שוין יעצט משביע זיין אויפן צווייטן חתונה אויך. תא שמע, איז די גמרא מבאר און פושט די ספק פון אונזער משנה, הכל שווין שלא היה מתנה עמה לא על קודם שתתארס ולא על אחר שתתגרש, נסתרה לאחר ונטמאת ואחר כך יחזירנה לא היה מתנה. פשט, מ'האט געזען ביי אונזער משנה אז א מאן קען נאר משביע זיין א פרוי אויף די תקופה וואס זיי זענען חתונה געהאט נישט אויף די תקופה וואס זיי זענען געגט, ווייל אויף די תקופה וואס זיי זענען געגט אפילו זי העט וואוינען מיט איינעם ווערט זי נישט אסור אויפן מאן. קען מען דרינגען פון דעם, הא יחזירנה ותטמא, הכי נמי דמתני שמע מינה, קען מען דרינגען פון דעם אז נאר אויף די תקופה וואס זיי זענען גע'גט, אויף יענע תקופה קען דער מאן איר נישט משביע זיין, אבער אויף א תקופה שפעטער טאמער זיי וועלן צוריק חתונה האבן, אוודאי אויף אזא תקופה קען דער מאן יא משביע זיין, און ממילא אוודאי קען א מאן משביע זיין א פרוי אויף א קומענדיגע חתונה אויך. תני רבנן, ברענגט אונז די גמרא א ברייתא, שטייט אין פסוק, זאת תורת הקנאות, תורת הקנאות איז א לשון רבים, דרש'נט די ברייתא, מלמד שהאשה שותה ושונה, תנא קמא האלט אז א מאן קען אנטרינקען א פרוי מער ווי איין מאל אויך, פשט ס'קען זיין אפאר מאל א קינוי וסתירה און יעדע מאל קען די מאן ארויפשלעפן די פרוי אין בית המקדש און איר משקה זיין מי סוטה, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט ניין, שטייט אין פסוק זאת, זאת תורת הקנאות פון זאת דרשנט רבי יהודה שאין האשה שותה ושונה, נאר איין מאל קען ער איר משקה זיין, זאגט אבער רבי יהודה, אמר רבי יהודה לייגט צו א קנייטש, מעשה והעיד לפנינו נחוניא חופר שיחין, נחוניא חופר שיחין האט מעיד געווען פאר אונז אז די הלכה איז אזוי, שהאשה שותה ושונה וקיבלנו עדותו בשני אנשים אבל לא באיש אחד, פשט זאגט רבי יהודה אז אוודאי קען א פרוי צוויי מאל טרינקען מי סוטה טאמער זי האט חתונה געהאט מיט צוויי מענער, פשט די ערשטע מאן קען איר משקה זיין מי סוטה שפעטער האט חתונה מיט א צווייטע מאן קען די צווייטע מאן איר אויך משקה זיין מי סוטה נאר ביי איין מאן האט רבי יהודה געזאגט איז דא די לימוד פון זאת אז איין מאן קען איר נישט משקה זיין צוויי מאל וחכמים אומרים און חכמים קריגן זיך דאס איז די דריטע שיטה, חכמים האלטן, אין האשה שותה ושונה, בין באיש אחד, בין בשני אנשים, סיי איין מאן, סיי צוויי מענער, נישט דא אזא זאך אז א פרוי טרינקט מי סוטה מער פון איין מאל, האבן געהאט דא דריי שיטות, תנא קמא זאגט אז אלעמאל קען מען אנטרינקען א פרוי מער ווי איין מאל, רבי יהודה זאגט ביי איין מאן נישט ביי צוויי מענער יא, און חכמים זאגן קיינמאל נישט, פרעגט די גמרא יעצט, ותנא קמא נמי הא כתיב זאת, ורבנן בתראי נמי הא כתיב תורת, פשט אזוי, שטייט דאך אין פסוק סיי זאת און סיי תורת, פון זאת איז משמע אז א פרוי קען נאר טרינקען איינמאל, פון תורת הקנאות א לשון רבים איז משמע אז א פרוי קען טרינקען מער ווי איינמאל אויך, יעצט לויט רבי יהודה שטימט עס זייער גוט, רבי יהודה האט געזאגט ביי איין מאן טרינקט זי נאר איינמאל, אז ס'דא צוויי מענער קען זי טרינקען א צווייטע מאל, לויט רבי יהודה שטימט די פסוקים, אבער לויט די תנא קמא וואס תנא קמא, פון תנא קמא איז משמע אז אלעמאל טרינקט די פרוי מער ווי איין מאל, און וואס טוט די תנא קמא מיט די זאת? און זעלבע זאך לויט די חכמים, וואס חכמים האלטן אז מען טרינקט קיינמאל נישט מער ווי איין מאל, וואס איז דאס די תורת הקנאות א לשון רבים, אמר רבא, ענפערט רבא אזוי, באיש אחד ובועל אחד דכולי עלמא לא פליגי דאין האשה שותה ושונה, פשט, דאס איז יעדער מודה אז טאמער ס'דא איין מאן מיט איין בועל, פשט לאמיר זאגן א מאן האט געמאכט א קינוי וסתירה אויף יענעם און יענעם בועל, איז קלאר אז נאך אזא מעשה קען נישט געשען, די מאן קען נישט צוויי וואכן שפעטער צוריק קומען מיט די זעלבע מעשה מיט די זעלבע בועל, פארוואס דכתיב זאת? יעדער איינער דאס ממעט פון זאת, פשט איין מאן און איין בועל איז יעדער ממעט פון זאת אז דאס קען נאר געשען איין מאל, ווייטער בשני אנשים ושני בועלים, דכולי עלמא לא פליגי דהאשה שותה ושונה דכתיב תורת, פשט וואס איז טאמער ס'דא צוויי מענער און צוויי בועלים, די פרוי האט געוואוינט מיט איין מאן, די מאן האט איר חושד געווען זי האט געוואוינט מיט יענעם און יענעם, און זי האט געטרינקען מי סוטה שפעטער האט זיך געגעט זי האט חתונה געהאט מיט א צווייטע מאן די צווייטע מאן האט איר חושד געווען זי האט געוואוינט מיט אן אנדערן איז דא איז אויך יעדער מודה אז אוודאי טרינקט זי נאכאמאל מי סוטה ווייל שטייט תורת הקנאות א לשון רבים כי פליגי ווי איז יא די מחלוקת באיש אחד ושני בועלים בשני אנשים ובועל אחד פשט ביי איין מאן וואס איז איר חושד אויף צוויי אנדערע בועלים אדער צוויי מענער זענען איר חושד אויפן זעלבן בועל דא איז די מחלוקת צו מען קען עס טוהן צוויי מאל צו נישט. תנא קמא סבר, תנא קמא האלט, תורת לרבויי כולהי, זאת למעוטי איש אחד ובועל אחד. פשט תנא קמא האלט אז די עיקר לימוד איז תורת הקנאות, א לשון רבים, פשט א פרוי קען טרינקען מי סוטה איינמאל נאכאמאל נאכאמאל און נאכאמאל. נאר וואס שטייט דאך בכל זאת זאת, איז פון זאת איז תנא קמא ממעט איין ציור, אז טאמער ס'איז דא איין מאן מיט איין בועל, דאס איז נאר איינמאל, דעמאלטס קען מען נאר משקה זיין איינמאל, די א מאן קען נישט משקה זיין די פרוי נאכאמאל אויפן זעלבן בועל, אבער טאמער ס'איז א אנדערע בועל, אדער טאמער ס'איז א אנדערע מאן, האלט די תנא קמא אוודאי קען מען משקה זיין מער ווי איינמאל אויך, ורבנן בתראי סברי, וואס האלטן די חכמים? חכמים האלטן זאת למעוטי כולהי, תורת לרבויי שני אנשים ושני בועלים, פשט חכמים האלטן די עיקר לימוד איז פון זאת, פשט בעצם קען א פרוי נאר טרינקען איינמאל, אבער בכל זאת שטייט תורת הקנאות א לשון רבים, איז פשט ס'איז נאר דא איין ציור וואס א פרוי טרינקט מער ווי איינמאל ווען? ווען ס'איז צוויי מענער און צוויי בועלים, צוויי מענער און צוויי בועלים האלטן די חכמים טרינקט מען טאקע צוויי מאל, אבער איין מאן און צוויי בועלים אדער צוויי מענער און איין בועל האלטן די חכמים מען טרינקט נאר איין מאל מען קען נישט נאכאמאל משקה זיין, ורבי יהודה, און רבי יהודה האלט, זאת למעוטי תרתי, תורת לרבות תרתי, פשט רבי יהודה האלט ס'איז נישטא קיין עיקר לימוד, נישט די תורת איז עיקר און נישט זאת איז עיקר נאר פון ביידע איז מען מרבה מען איז ממעט. זאת איז ממעט צוויי ציורים און תורת איז מרבה צוויי ציורים זאת למעוטי תרתי איש אחד ובועל אחד איש אחד ושני בועלים פשט רבי יהודה האלט אז אלעס איז תלוי אין די מענער טאמער ס'איז דא איין מאן איז מען ממעט אלעס פון זאת פשט סיי ס'איז איין מאן און איין בועל אדער איין מאן און צוויי בועלים שטייט זאת איין מאן קען נישט ארויסשלעפן זיין פרוי מער ווי איינמאל אין בית מקדש פארוואס ווי רש"י זאגט ווייל רבי יהודה האט געהאלטן אזוי איז מסתבר, ס'איז נישט מסתבר אז א מאן זאל קענען שלעפן זיין פרוי נאכאמאל און נאכאמאל, ווייל אז א מאן שלעפט זיין פרוי מער ווי איינמאל איז א סימן אז סתם א אויפגערעגטער, און ממילא לאזט מען נישט א מאן דאס טון מער פון איינמאל. ווייטער פון תורת איז מען מרבה לרבויי תרתי צוויי ציורים, שני אנשים ובועל אחד, שני אנשים ושני בועלים, פשט ווען ס'קומט צו צוויי מענער טאמער די פרוי האט חתונה געהאט צוויי מאל, קען יעדע מאן איר ארויסשלעפן איינמאל אין בית המקדש, נישט קיין חילוק צו ס'איז די זעלבע בועל אדער ס'איז צוויי בועלים, ווייל ווען מ'רעדט פון צוויי מענער האט יעדע מאן א רעכט דאס צו טון איינמאל, הדרן עלך היה מביא, הדרן עלך היה מביא, הדרן עלך היה מביא.